שמואל א', פרק כ"ג, נאך א סטאפ וואס אונז לערנען יעצט פון דוד המלך, ביז דערווייל איז ער געווען דארט אין יער חרת, יעצט קומט דוד א שליחות, זאגט אים אז אין קעילה די פלישתים רודפ'ן די אידן, זיי זענען שוסים את הגרנות, ס'הייסט זיי גנב'נען, זיי רויבן די גרנות, די תבואה פון קעילה. די מעשה זעט מען א וויכטיגע זאך, אז דוד המלך איז טאקע געגאנגען, ס'איז געווען אן די ראן, ער האט געלאפן פון שאול, ס'איז געקומען צו אים א שליחות אז מ'דארף העלפן די אידן, האט ער עס גענומען ערנסט. וואס האט ער געטון? וישאל בהשם, ס'הייסט ער האט געהאט א כהן, אביתר בן אחימלך, האט ער שואל געווען בהשם, לכאורה ביי די כהן, געהאט עפעס א אפוד, צו ער זאל גיין שלאגען די פלישתים, די אייבערשטער זאגט יא גיי. איז דוד'ס מענטשן האבן נישט געווען אזעלכע גיבורים ווי אים, וואס הייסט אונז זענען דא, אונז זענען דא ביהודה, אונז האבן מורא פון די אידן פון שאול יא, אונז זאלן גיין זיך שלאגן מיט די פלישתים, וואס זאגסטו? האט ער געפרעגט נאכאמאל, פרעגט ביי השם צו מ'זאל עס טון, ער זאגט יא, גיי צו קעילה איך גיי דיך העלפן מיט די פלישתים. אזוי האבן זיי געטון, זענען געגאנגען צו קעילה, געשלאגן זיך מיט די פלישתים, ויושע דוד את יושבי קעילה, ער האט געראטעוועט די יושבי קעילה. יעצט אז דוד איז ווייטער, אז ער איז טאקע געווען אין א פלאץ קעילה אזוי ווי די מענטשן האבן מורא געהאט, עפעס אן אונטערע פלאץ, עפעס א אידישע פלאץ, מ'ווייסט ווי ער איז, האט שאול געהערט ווי ער איז, האט שאול געזאגט אה! יעצט גיי איך אים כאפן קעילה איז געווען א באפעסטיגסטע שטאט סהייסט א שטאט וואס מקען מאכן א מקען עס באלאגערן יא סאיז גרינג צו כאפן געטראכט דאס איז א הזדמנות איך גיי יעצט כאפן דוד איז אין א עיר דלתים ובריח נישט אין די מדבר ערגעץ מקען אנטלויפן איך גיי אים כאפן האט ער צוזאם גענומען די גאנצע עולם און גייט כאפן לצור אל דוד סאיז ער גייט מאכן א מצור אזוי ווי א סידזש ארום דוד און יעצט דוד האט געוויסט אז סאיז דא די פראבלעם האט ער געזאגט פאר אביתר זאל ברענגען די אפוד און ער גייט פרעגן וואס צו טון. האט ער געזאגט די שאלה ויאמר דוד און די פסוק לייגט דא אראפ ס'איז אינטערעסאנט דא איז לכאורה איינע פון די פלעצער וואס מ'זעט קלאר וויאזוי עס איז געגאנגען די שאלה און די תשובה פון די אפוד זאגט השם אלקי ישראל כ'האב געהערט אז שאול וויל קומען גיי היסגרוני בעלי קעילה בידו דאס הייסט קודם גייט ער גיין און נאכער גייען די בעלי קעילה מיך איבערגעבן צו שאול צו גיי איך קען זיך טראסטן אויף די מענטשן פון קעילה בעלי קעילה וואס זעט מען אויף די בעלי שכם מענטשן פון קעילה די ראשי העיר די אייבערשטער זאגט יא שאול גייט גיין געפרעגט ניט צו די בעלי קעילה גייען מיך איבערגעבן צו שאול זאגט יא זיי גייען דיך איבערגעבן שוין אז די אייבערשטער זאל קלאר זיין האט דוד פארשטאנען וואס ער געדארפט טון ארויס געגאנגען פון קעילה ויתהלכו באשר יתהלכו אוועק געגאנגען זוכן א פלאץ ווי צו זיין און שאול האט געהערט אז ער האט אנטלאפן האט ער אויפגעהערט צו גיין גייט מער נישט אין קעילה עס קען זיין אויך אז דוד האט נישט געוואלט אז ס'זאל זיין א סידזש ארום קעילה ווייל ער האט זיי געהאלפן ער האט נישט געוואלט אז שאול זאל חרוב מאכן די שטאט. איז ווי איז דוד געגאנגען במדבר במצדות ביז דערווייל איז ער אנגעקומען אין א פלאץ מדבר זיף און שאול האט אים געזוכט און האט אים נישט געטראפן יעצט אינצווישן איז שאול בן יונתן יונתן בן שאול סארי געקומען צו טרעפן דוד דארט אין דעם פלאץ ויחזק את ידו באלהים האט אים געגעבן חיזוק בשם השם דאס דארף מען נישט מורא שאול גייט דיך נישט מיין טאטע גייט דיך נישט כאפן דו גייסט זיין דער מלך איך זיין דער משנה למלך און מיין טאטע ווייסט אויך, דאס הייסט מיין טאטע האט אויך פארשטאנען עס געווען נביאות ס'איז געווען ער האט געוויסט אז דוד גייט בעצם זיין די מלך ישראל און דא זעט מען קלאר די ברית פון דוד מיט יונתן אז כאילו יונתן זאגט איך בין אויף דיין זייט די קלארסטע פלאץ איך וועל זיין די משנה למלך דו וועסט זיין די מלך אבער ער איז מכיר אז דוד גייט זיין די מלך. יעצט ער איז געווען אין מדבר זיף דארט איז געווען מענטשן מיט זיפים און ס'דא אויף דעם א פעימאס קאפיטל ד"ן בבוא הזיפים ויגד לשאול הלא דוד מסתתר עמנו דאס איז די מעשה קומען זיי זאגן זיי פאר שאול זיי האבן אויך עפעס געוואלט האבן פעיווער מיט שאול, זיי האבן אויך געזאגט פאר שאול אז דוד איז דארט במצדות בחורשה און דעם פלאץ אין גבעת החכילה, זיי געבן פונקטליך דירעקשאנס אשר מימין הישימון דארט אין זיף אין מדבר זיף, יעצט קום און זאל קומען די מלך אונז וועלן אים איבערגעבן ביד המלך. וואס איז געשען? שאול, זייער אינטערעסאנט צוויי זאכן, צוויי זאכן וואס אונז לערנען געשען דעמאלטס, קודם כל שאול האט נישט אזוי שנעל געטראסט די מענטשן פון זיף, ער האט מורא געהאט, ער האט זיי געזאגט, יא ברוך השם, ברוכים אתם להשם און זאגן מיר ווי איז דוד, אבער גייט זאגט מיך פונקטליך ווי ער איז ווייל כי אמר אלי יא ערום יערים ער איז א קלוגער ער איז ניכטער ער איז זיך ער קען זיך ארויסדרייען זאג מיך פונקט ווי ער איז וועסט מיך זאגן פונקטליך אלעס אויסמעסן אלע פלעצער ווי ער קען זיך באהאלטן גוט מאכן א טרעפ וועסט מיר זאגן איך וועל קומען טאקע איז זענען זיי געגאנגען און ס'שטייט נישט קלאר וואס איז געשעהן על כל פנים אינצווישן און די נעקסטע שטיקל איז אז שאול ואנשיו איז געגאנגען זוכן דוד, זעט אויס מיט די הילף פון די מענטשן פון זיף, און דוד האט געהערט דערפון, ער האט געהאט שפיאנען, ווי אזוי האט ער געוואוסט? כ'ווייס נישט, אפשר אין די אפוד? און ער איז געגאנגען וירד הסלע במדבר מעון, ער איז געגאנגען א נייע פלאץ, שאול האט געהערט אז ער איז דארט, איז ער נאכגעלאפן דוד אין מדבר מעון, יעצט דא איז אן אינטערעסאנטע ס'איז מסתמא די מערסט איינע פון די מערסטע קלארע פלעצער ווי שאול דוד האט זיך געראטעוועט פון שאול ממש אזוי בדרך נס כמעט שטייט שאול און זיינע מענטשן גייען אויף איין זייט בארג דוד און זיינע מענטשן גייען מיט די אנדערע זייט בארג און דוד אנטלויפט און שאול גייט באלד סאראונדן דוד עוטרים את דוד גייט אים באלד סאראונדן מיטאמאל קומט א שליח פאר שאול און זאגט דארפסט שנעל גיין ווייל די פלישתים האבן פשטו בארץ זיי קומען די פלישתים זענען געקומען ערגעץ מ'דארף זיך גיין שלאגן מיט די פלישתים און שאול האט געהאט אביסל אחריות האט ער געהאט ער איז געווען א מלך געוויסט ער דארף אנטלויף וועג גיין האט געלאזט דוד איז געגאנגען צו די פלישתים די פלאץ הייסט סלע המחלקות די פלאץ ווי די שאול איז געווען אויף איין זייט דוד אויף אנדערע זייט און אינמיטן איז געווען א נס אז דוד האט די שאול האט באקומען א שליחות ער דארף אוועק גיין און דוד איז געראטעוועט געווארן ביזדערווייל גייט דוד במצדות עין גדי א נייע פלאץ.